און זיי האבן געלערנט אז עס זענען דא צוויי סארט לימודים, דריי סארט, פיר סארט, ווי אזוי איך זאל עס ענקערן. ס'איז דא אז איינער לערנט טעארעטיש בעלמא, וואס וואלט געווען אויב ס'וואלט געווען, און אזוי ווייטער. און נאכדעם איז דא די אינגאנצן די אנדערע קיצוניות, איז איינער לערנט פלעין וואס זאל איך טון יעצט, יא, איך דארף יעצט שאקלן לולב, זאג מיך וועלכע יא, וועלכע זייט שאקלט מען קודם, זייער וויכטיג. ביידע פון זיי זענען, האבן זייער אייגענע חסרונות. מצד אחד, די לערנען וואס איז בכלל טע אינגאנצן טעארעטיש, איז דא וועגן דעם פארשידענע שאלות. ס'איז אפשר א ברכה לבט- א וועיסט אוו טיים, פארוואס זאלסטו לערנען זאכן וואס זענען נישט נישט קרוב למעשה. און. מצד שני די אנדערע סארט לימוד האט קוים א דין לימוד. אז איך מיין אמת'דיג אז ס'איז מער אזוי ווי א שאלה פון א סידור, א שאלה פון וואס וואס זאגט מען פאר די ווען ס'איז דא אפילו אזוי ווי הלכות וואס עס שטייט אז דאס לערנען מעג מען לערנען אין ביסקיסע אויך, דו ווייסט. יא. זאכן וואס נוגע וואס מ'דארף וויסן וואס צו טון מעג מען לערנען, אינסטראקשענס, ס'דא פארשידענע וועגן אין פוסקים וואס האבן חילוקים פונקטליך וויאזוי מ'זאגט עס וועלכע נוסח, אינסטראקשענס וואס צו טון מעג מען, ס'קען זיין אז מ'מעג לערנען אין ביסקיסע אויך. נישט קיין דין, נישט קיין, מ'מאכט נישט קיין ברכת התורה אויף דעם אפשר. נישט קיין תורה. די תורה איז אז ס'איז דא אן איידיע, די מיטל זאך פון די צוויי זאכן איז נארמאל תורה. ס'איז דא אן איידיע ווי אזוי מ'דארף זיך פירן ווען ס'קומט עפעס א מעשה, למעשה'דיגע שאלה. ס'הייסט עפעס, עפעס א לעוול פון כלל. מ'קען דאס קוקן אלס לעוולס פון כלל און פרט. די גרעסטע כלל איז נאט ווערי יוספול. ס'איז אפשר שיין צו פארשטיין וויאזוי די וועלט ארבעט אדער עפעס אזוי, אבער ס'איז נישט זייער יוספול און סאמטיימס איז עס בכלל שלעכט, מ'קען רעדן וועגן דעם אפשר א אנדערע מאל. אבער. פארשטייסט נישט זוהר און אזעלכע זאכן? די? פארשטייסט נישט זוהר, מעט און אזעלכע זאכן? פייסבוק, די זאכן מיינסטו? דאס די וועלט ארבעט דאס מיינסטו? יא למשל אויב איינער יא אדער אדער א הלכה און אגדה און און אמונה דאזענט מעטער קבלה איז א סערטען טעארי אוו האו די ווארלד ווארקס באט די זעלבע זאך ס'איז זייער זייער כלליות'דיג איינער למשל איך זאג שוין דאס דאס טראכט איך וועגן יעצט למשל אז אויב איינער קומט און פרעגסט אים וואס זאל מען וואס זאל מען טוהן מיט איך ווייס מיט בשרה מיט דאס, זאגט מען אים, זאגט ער קוק ס'דא א מושג וואס הייסט ישמעאל, ס'דא א מושג וואס הייסט יצחק, ס'דא א מושג וואס הייסט אברהם, און ס'איז אלץ שיינע מושגים, מען קען אפשר פארשטיין מיט דעם די תורה און אפשר אפילו די וועלט, ס'איז דאך דא, די וועלט איז מחולק פאר שבעים אומות אדער אסאך מער אומות, אקארדינג טו די יו-ען, האו מעני די יו-ען, עקזעקטלי, באט יו אר מעיקינג איט ווערי סימפליפייד, ס'איז משונה'דיג סימפליפייד. און ס'איז אמת, ווייל אזוי פארשטייט יעדער זאך, א סייענטיסט אויך, ער פארשטייט, ער זאגט אז די גאנצע וועלט איז עקטשעלי דריי לאוס, בעיסיקלי ארום דעם דרייט זיך אלעס. עס איז גוט אויף צו פארשטיין, אבער אויף צו וויסן וואס צו טון, איז עס אינגאנצן נישט גוט. און אויב איינער מיינט אז פון דעם קען מען וויסן וואס צו טון, דאס איז א שטיקל עם הארץ. פון דעם אסאך חכמים זאגן אסאך שטותים, ווייל זיי דזשאמפען לעוועלס. מ'קען נישט דזשאמפען פון די כללות הכללות ביז די פרטות הפרטות. פארשטייסט? די למדנים זענען קיינמאל נישט געווען די פוסקים. זע, עקזעקטלי, פאר א סימילער ריזען, רייט, פאר א סימילער ריזען. קען זייער גוט פארשטיין וואס די איידיע, אבער וויאזוי וויאזוי מען עפלייט עס, וויאזוי ס'קומט אן, קען זיין ס'איז יא מברר, פארקערט, אבער דאס איז א סארט, א אנדערע סארט לימוד, אקעי? נאכדעם איז דא ממש די אנדערע גאנצע זאך, מ'קען עס רופן א וואס שטייט אין געוויסע פוסקים אז יא אפילו אויב נשים זענען פטור פון תלמוד תורה דאס דארפן זיי וויסן יא, ממש די די מעשה, וואס דארף דארף דאך אויך וויסן וויאזוי צו כשר'ן די טשיקן און וואס צו טון, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין אפילו, זאגט זיך, ס'איז, ס'הייסט נישט קיין תלמוד תורה בכלל. סאו אבער אונז האבן געזאגט אז די עיקר תועלת פון לערנען, דאס די ערשטע איז אויך א תועלת, אבער די עיקר תועלת פון לערנען איז אז מ'קען נישט, מ'קען נישט זיין סטאק אין איינע פון די צוויי זאכן, אנדערע ווערטער אויב איינער פרעגט גלייך וואס גיי איך טון היינט מיט דעם וואס איך לערן? ער וועט דאך נישט קענען קיינמאל לערנען א זאך וואס ער גייט דארפן וויסן פאר מארגן? רייט? דאס האבן מיר געזאגט לעצטע וואך. די עיקר פראבלעם פון אויב איינער וועט זאגן אז אז גיין מיט די ערשטע קריטיק און זאגן אז די כללות איז נישט נוגע און מען קען נישט מיט דעם גארנישט טון, וועט ער זאגן וואס גיי איך נאר לערנען? נאר הלכה למעשה, אזוי ווי ס'איז דא פארשידענע פוסקים וואס זאגן דאס איז עקטשעלי ראנג. א איד דארף קודם וויסן וואס צו טון. דו ווייסט שוין וויאזוי צו וויאזוי צו מאכן וויאזוי צו נישט עובר זיין אויף הלכות שבת? ניין, חזר זיך איין קודם אלע פרטי הלכות וואס איז וואס דארפסט וויסן. און אפשר נאכדעם וועסטו האבן צייט צו לערנען עפעס. אלע היכי תמצא'ס אדער וואט יו טאלקינג?
יא, אפילו זאכן וואס מ'דארף וויסן פראקטיש, אפילו זאכן וואס מ'דארף וויסן פראקטיש. דאס איז נישט קיין וועג פון פון לערנען. ווייל ווייל מאוסטלי ווייל מארגן וועט געשען א צווייטע ריאליטי, מארגן וועט ער זיין און און אויך ווייל ס'דא דארף זיין א געוויסע לעוול פון שכל ווייל אן אביסל דעת איווען דעט טינג יו אר נאט דואינג קארעקטלי, רייט? אפילו אפילו די איין זאך, איינער וואס קען נאר די סידור, אפילו סידור אין ל. ווייל ער ווייסט נישט וואס וואס ס'איז פאר, האט האט נישט קיין, ער קען זאגן פנימיות, יא איי דאנט לייק די ווארט פנימיות פאר דיס, האט נישט קיין איידיע פון וואס ס'מיינט, האט נישט קיין דעת, עס איז א בחינת מעשה קוף בעלמא, רייט? עניוועיס, דאס איז אלס נאר א הקדמה, חזרה וואס כ'האב געזאגט, אונז האבן מסביר געווען. אז למשל און אונז האבן גערעדט וועגן דעם. אם ירצה השם איך גיי רעדן וועגן די וועגן די נקודה אין די רמב"ם מער מער בהרחבה א אנדערע שיעור. אבער אונז האבן גערעדט וועגן דעם אז די רמב"ם האט געטון א זאך וואס ערגעץ אין צווישן די צוויי זאכן, און ס'איז זייער וויכטיג צו פארשטיין. און איך רעד יעצט וועגן דעם בדרך בדרך עבודה נישט בדרך טעאריע פון די רמב"ם. אז מצד אחד ער שרייבט נישט פלפולים און לומדות באופן מופשט סתם וויסן די איידיע פון שבת איז אזוי און די איידיע פון איך ווייס וואס איז אזוי, ער טוט נישט דאס, ער שרייבט זייער אסאך, אלעס וואס ער שרייבט אין הלכה ראיתי משנה תורה איז געוויסע פראקטישע זאכן, קענסט זאגן פראקטיש געוויסע כללים, געוויסע זאכן וואס מען דארף טון אזוי און אזוי און מען דארף טון אזוי און אזוי און ס'דארף זיין אזוי און אזוי. מצד שני וויל איך מאכן זייער קלאר אז ס'איז נישט די לעוול פון די סידור, ער מאכט א סידור אויך אבער נישט פאר די סידור, ס'איז נישט קיין סידור, ס'איז נישט קיין לוח, לוח אין א בית הכנסת שטייט אין די לוח וועלכע טאג מ'זאגט תחנון און אזוי ווייטער, נישט דאס איז עס. פארוואס? וואס איז די ראיה אז ס'איז נישט יענץ? די גרעסטע ראיה אז ס'איז נישט יענץ איז אז די רמב ם שרייבט הלכות שאינם נוהגות בזמן הזה, און נישט נאר ער שרייבט הלכות שאינן נוהגות בזמן הזה, ער שרייבט הלכות שאינן נוהגות ולא ינהגו עוד לעולם. למשל א עקזעמפל וואס קען ברענגען, ס'איז נאר אן עקזעמפל צו פרוּוון ווייל אויב איינער דארף א פרוף, אבער די אמת איז אז ווער ס'ליינט רמב ם זעהט טויזענטער הלכות וואס גייט קיינמאל נישט מקוים געווערן, אבער דאס איז ווער ס'האט ווער ס'איז א מבין דבר מתוך דבר, כ'ווייס נישט, אבער די אויב איינער דארף א פרוף ברענגט מען אים א הלכה פון זיין עממין, שטייט די רמב ם פסק'נט אז איינע פון די מצוות, ער זאגט אז ס'איז דא א מצוה פון לא תחיה כל נשמה, און אויף דעם, און עס שטייט בפירוש אין רמב ם וכבר נמחה זכרם, און גייט קיינמאל מער נישט, נישט נישט נישט גייט, ס'גייט, מען גייט עס מער קיינמאל נישט טון. אויף עמלק אויך אט דעמאלטס. אויף עמלק זאגט ער עס נישט, דעמאלט דארף מען עס אליינס פארשטיין, אבער אויף זיין עממין זאגט ער עס, דאס איז די חילוק. אבער, יעצט, וואס זעט מען פון דעם? ער איז נאט אנלי למעשה.
אז ס'איז נישט דאס וואס ער זאגט אלעס, הגם אז ער פסק'נט לכאורה הלכה למעשה, הגם אז לכאורה דער רמב ם איז אינטרעסטעד אין נישט ברענגען מחלוקות, נישט ברענגען סתם לומדות און אהער און אהין, ברענגט נישט קיין פלפולים, איינע פון זיינע גרויסע זאכן וואס אונז האבן געזען איז, נישט צו זאגן פלפולים, נישט צו זאגן זה אומר בכה וזה אומר בכה, כאילו ער פסק'נט אלעס הלכה ברורה, מצד שני זעסטו קלאר אז די פוינט פון די הלכה ברורה איז נישט כדי לידע את המעשה אשר יעשון. מען קען ברענגען נאך טויזענטער ראיות פאר דעם, למשל די רמב ם איז נישט ארגענייזט בכלל אלס א ספר וואס מען קען נוצן אויף הלכה למעשה. און ער איז שוין געווען נאך די ריף. די ריף, נאכאמאל, די ריף, איין סעקנד, די רמב ם איז נישט ארגענייזט בכלל אלס א ספר וואס מען קען נוצן הלכה למעשה. ווייל הלכה למעשה דארף, א ספר הלכה למעשה דארף זיין ארגענייזט בערך אזוי ווי די שולחן ערוך אדער אפשר אפילו בערך אזוי ווי די משנה, למשל.

כמעט קיינמאל נישט. ער לייגט נישט צוזאמען זאכן פאר פראקטיקל ריזענס, ער לייגט עס צוזאמען ווי זיי באלאנגען טעארעטיש, אלעמאל טעארעטיש. הלכות יום טוב, הלכות שבת, הלכות לידה. זייער גוט, אבער נישט אלס סדר. למשל, למשל אויב איינער וויל מאכן יום כיפור, למשל, עס איז א גוטע עקזעמפל, ער וויל וויסן וואס ער דארף טון יום כיפור, און עס איז דא אין רמב ם הלכות תענית יום כיפור, און הלכות מלאכת יום כיפור, וואס איז איין הלכה, און אויב דו ווילסט וויסן וועגן ווידוי פון יום כיפור למשל, יעדע עני שולחן ערוך עני משנה יום כיפור מען דאווענט מען זאגט א ספעשל אקעשאן צו זאגן דאווענען ווייסט אויף יעדן טאג אבער די פון יום כיפור איז איינע פון די עיקר זאכן טוט יום כיפור דאזענט סעי אין די רמב ן עניוועיר אין הלכות יום כיפור עניוועיר קלאוס ווי שטייט עס? הלכות תשובה סאו וואס דארפסטו אליינס פארשטיין אה יעצט טוט מען תשובה דארף איך נאכקוקן אויף אן אנדערע דאס איז נישט א ספר וואס איז ארגענייזט פאר בעלי בתים וואס ווילן וויסן וואס צו טון ווערי קליערלי נאט. דאס איז זשאסט אן עקזעמפל, די האול, די האול ספר איז אן עקזעמפל אויף דאס. און מיין גרעסטע עקזעמפל, וממילא, מיין גרעסטע עקזעמפל איז אז די רמב ם האט גע'פסק'נט הלכות מלכים און מלחמות, און גע'פסק'נט הלכות משיח. ס'דא הלכות משיח אין רמב ם. הלכות משיח. יא? וואס? הלכות משיח אר אבסעלוטלי נאט הלכות. הגם ס'איז הלכות. ס'קען נישט זיין אז ס'איז הלכות. קען נישט זיין.

ומילא בשלמא אז איינער וויל אין אנדערע ווערטער א בשלמא למשל אז די רמב ם פסק'נט הלכות קרבנות קען איינער זאגן נו ס'איז טאקע נישט נוגע בזמן הזה אבער לעתיד לבוא וועט עס זיין נוגע דארף מען שרייבן כדי אז ווען משיח וועט קומען און די כהנים ווילן וויסן ווי צו מאכן זיין קרבן וועט ער קוקן אין די רמב ם. ברענג איך דיך א ראיה פון הלכות מלכים אז דאס איז נישט ריכטיג. נישט וועגן דעם האט די רמב ם גע'פסק'נט ווייל והא ראיה ער האט גע'פסק'נט זאכן וואס ער האט אליינס געוואוסט אז קיינער גייט קיינמאל נישט קוקן אין די רמב ם צו וויסן וואס צו טון. ממילא. מ'זעט עס אין הלכות משיח איז מיין פריים עקזעמפל.

אין די ענד פון פירוש המשניות און די אנהייב פון פירוש המשניות אויף סדר קדשים מיט טהרות זאגט ער קלאר אז די סיבה פארוואס ער האלט נישט אזוי ווי די ריף למשל די ריף למשל איז א ספר וואס איז געקומען צו אונז די גמרא איז זייער שווער איז זעלבע אין איין צד איז די זעלבע ווי די רמב ם רייט מען קען לערנען פון פון די שקלא וטריא פון די גמרא קען מען נישט וויסן גארנישט מאכט ער א קיצור פון נאר די הלכה למעשה זייער פיין יא און די רמב ם גייט מצד אחד מיט די ריף אז ער ברענגט נישט די שקלא וטריא, מצד שני אינגאנצן דלא כהריף, ווייל די ריף איז אין די ענד אוו די דעי הלכה ספר, ס'איז געמאכט פאר מענטשן וואס ווילן וויסן וואס צו טון דארפן קוקן אין די ריף, און ממילא עניטינג וואס איז נוגע צו וואס גייט זיין די, ביי די וועי, משיח איז דשאסט פיוטשער, רייט? וואס גייט זיין אין די פיוטשער איז נישט קיין הלכה, אויב וועט עס זיין וועט עס זיין, ס'נישט דא קיין הלכה, נישטא וואס צו טון מיט דעם, און און די זעלבע זאך קדשים וטהרות, אפילו די ריף אויך האט געוואוסט אפשר משיח וועט קומען, איז די גמרא זאגט שוין, ביי די וועי דאס איז נישט נאר פון די ריף, די גמרא זאגט דאס, די גמרא זאגט.

זיי האבן געענטפערט אים ניין, אלא מאי דרוש וקבל שכר, וואס הייסט ס'איז לערנינג? ס'איז א מצוה פון לערנען. די קשיא איז אבער געווען וואס רב יוסף האט געהאט, פארוואס פסק'נט איינער הלכות? וואס הייסט, אין אנדערע ווערטער, ווען די גמרא זאגט הלכה, איז פשוט אז מ'דארף וויסן וואס צו טון, ס'איז נישט ווייל מ'דארף מכריע זיין טעארעטיש, טעארעטיש קען בלייבן אפן, ס'איז א סוגיא, אז מ'דארף וויסן וואס צו טון, זאג איך דיך הלכה. אין סדר קדשים דאַרף איך נישט קײנמאָל זאָגן װאָס צו טאָן. אַי, װאָס װעט זײַן װען משיח װעט קומען? דער תּירוץ איז, אַזױ װי די גמרא זאָגט אין יומא, לכשיבֿואו משה ואהרן, װעט משיח פּסקנען, פֿאַר װאָס דאַרף איך זאָגן פֿאַר משיח װאָס צו טאָן? קאָן זײַן, מע קאָן זאָגן אַז דער רמב ם האָט יאָ געטראַכט אַז ער דאַרף זאָגן פֿאַר משיח װאָס צו טאָן, אָבער ס'זעט אױס בפֿירוש. איז נישט משה ואהרן, װער ס'װעט זײַן, דאָס איז נאָר אַ משל, דאַרף נישט זײַן משה ואהרן, עניװאָן, װער ס'װעט קומען, דער משיח אַלײן, הועווער װיל בי דער, הועווער, עניװעיז. פארוואס דארף מען? פארוואס דארף מען? פונקט אזוי ווי, פונקט אזוי ווי דער רמב"ם האט געקענט נעמען פון די גמרא פסק'נען, דער תלמיד חכם דעמאלטס, קיינער מאכט, עניוועיס אלע תורה, די תורה איז אלעמאל מסור לבית דין לבית דין שבדור, עניוועיס, מען דארף רמ פ. איך רעד נישט יעצט פון משיח, יעצט האב איך גערעדט וועגן סתם הלכות פון קדשים, וואס די גמרא זאגט קלאר אז מען דארף זיי נישט פסק'נען, דזשאסט טו בי קלעיר, די גמרא זאגט קלאר אז מען דארף נישט פסק'נען אזעלכע הלכות, לערנען דארף מען, לערנען לערנט מען דרוש וקבל שכר יאפ דאס איז די גמרא. אבער פסק'נען מאכט נישט קיין סענס, ווייל פסק'נען ביי די גמרא איז נישט קיין ענין פון פארשטיין, ס'איז א ענין פון פראקטיש, אזוי ווי איך האב געזאגט ס'איז א ווייבערישע זאך בעצם, יא הלכה מאכט א קלא, ס'איז א ווייבערישע זאך, דארף וויסן וואס צו טון. איז אין אורח חיים, ביי די וועי אויב ס'קוקן אין די גמרא, איך האב געמאכט א סערטש, איך בין נישט, איך סיי נישט אויף דאס, באט איך האב געמאכט א סערטש, און ס'איז כמעט נישט דא, אפשר איז גאנץ נישט דא, אין גאנץ סדר קדשים קיין והלכתא אין די גמרא. ניין, די גמרא פסק'נט קיינמאל נישט גארנישט. הלכתא אמאי, דארפסטו וויסן, נאך אונאת נעכט איז איז מעג מען משתמש זיין אדער נישט? תכלית זאג מיר, יא? דאס איז וויכטיג. אבער קדשים וואס זאל מען טון? ס'איז פסול אדער כשר? משיח וועט קומען וועט ער דיך זאגן, האועווער, אגעין, משיח, יו דאנט האוו טו האוו א מיסטיקל משיח פאר דאס, ווער ס'וועט זיין דער רב דעמאלטס וועט ער פסק'נען, וואס איז די פראבלעם? יא, מה שאין כן די רמב"ם, און די רמב"ם זאגט קלאר, יעצט, די רמב"ם זאגט קלאר אין די הקדמה. ווער? פאר דעם דאס איז די דזשאב פון זיין א משיח אז ער זאל זיין עניוועיס און אויב מיר פסק'נען לפי די רמב"ם אז ס'קען נישט זיין חלילה. יעצט די רמב"ם אליינס, כ'זאג די גאנצע שיעור, אקעי כ'האב געמיינט צו זאגן אנדערע שיעור. די רמב"ם אליינס זאגט קלאר אין זיין הקדמה, אם ירצה השם, זיין הקדמה. די רמב"ם אליינס זאגט קלאר אין זיין הקדמה צו טהרות, אין זיין הקדמה צו קדשים, אין פארשידענע פלעצער, און ער ברענגט אין סוף סוף סוף מנחות ברענגט ער עס אין פירוש המשניות, ער ברענגט די גמרא דארט וואס זאגט כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה און אזוי ווייטער.

יא. גיין אונז צוריק צו וואס אונז זאגן, אלא מאי איז וואס גייט פאר? איז פון דעם אז אזויווי יעדע זאך כל דבר שיוצא מן הכלל דארף מען לערנען פון די גאנצע כלל, ס'נישט פשט אז ספר אהבה וואס דארט שטייט אורח חיים וואס האט די רמב"ם געשריבן מ'דארף וויסן וואס צו טון, און ספר מלכים און ספר שופטים און ספר עבודה האט ער געשריבן סתם לשם מצוות דרוש וקבל שכר. רייט? דאס איז נישט. נישט קיין זאך וואס איך וואלט געקענט זאגן. פאר ביידע זענען געשריבן. פארוואס קען איך דאס נישט זאגן? דזשאסט טו בי ווערי קלעיר. דאס איז גערעכט. ס'איז דא, ווייסטו וואס, מ'קען זאגן אביסל, אבער ס'איז דא צוויי דריי פרקים אין גאנץ רמב"ם וואס זענען פלעין א סידור. ער בראכט, ער ברענגט דאך א סידור אויך, אפשר יענץ איז יא אזוי. אבער באופן כללי, דער רמב"ם טוישט נישט זיין סטייל. ס'איז נישטא קיין שום חילוק פון וויאזוי ער שרייבט הלכות קרבנות און וויאזוי ער שרייבט הלכות עסן מצה פסח. אלעס שטייט פונקטליך אין די זעלבע וועג. ס'איז געבויט מסכם געוועזן די גמרות, לויט די רי"ף, לויט די פריערדיגע.

דער רמב"ם האט פארשטאנען דאס וואס, מיט אנדערע ווערטער, דאס וואס עס זעט אויס דער רמב"ם סופערפישלי אזוי ווי דער רי"ף אז ער שרייבט נאר די מסקנות, איז נישט ווייל ער וויל דו זאלסט וויסן וואס צו טון, בכלל נישט וועגן דעם, ס'איז ווייל ער האלט א גמרא פארשטייט מען נישט. דאס איז פארוואס דער רמב"ם האלט אז די וועג וואס די גמרא איז געשריבן, עט ליעסט רוב מענטשן, אוודאי ער האלט אויך אז א תלמיד חכם וועט יא פארשטיין אזוי ווי ער זאגט אין זיין בריוו און אזוי ווי און אזוי ווי ער האט זיך אליינס געפירט שפעטער, יא לערנען, קען זיין מ'קען עס לערנען פון די רמב"ם, ועל כל פנים, דער רמב ם האלט אז די גמרא איז שווער צו פארשטיין, אדער איז אוממעגליך צו פארשטיין, און מענטשן וואס לערנען נאר גמרא איז עס אנלי רעטאריק, דעי נעווער אנדערסטענד וואס לומדים רופן די יסוד פון די סוגיא, מ'דארף דאך פארשטיין וואס די גדר, וואס בעצם, אין אנדערע ווערטער, רמב ם קוקט אן גמרא אלס צו דיטעילד, צו הלכה למעשה, צו רענדאם וואס מענטשן האבן זיך געדינגען, און מ'קען נישט פארשטיין בעצם וואס די מצוות מיינען פון די גמרא. ממילא נעמט ער ער פון די נעמט ער די גמרא, נעמט ארויס די וויכטיגסטע פארטס פון די גמרא, פארשטייט זיך ס'איז ארגענייזד ארום כאילו וואס איז די הלכה ווייל למשל א זאך וואס איז א שיטה וואס איז נדחה פון די הלכה, איז דאך ראנג, אזוי לויט ווי רמב ם קוקט אן לכאורה. איז אביסל ראנג. מילא וואס זאל איך ברענגען א שיטה דחויה דאס איז דאס איז סתם א וועיסט אוו טיים, מיט אנדערע ווערטער איטס גאנע נאט, עס גייט דיך שטערן פון פארשטיין די מצוה. איך וויל זאלסט פארשטיין די מצוה, זאג איך דיר די מצוה. קענסט זאגן אז געוויסע הכרעות אין אן אופן סנהדרין האט מען גערעדט וועגן די ויכוח שליח, איך זאג דיך די מצוה אזוי ווי וואס דו קענסט דו קענסט פארשטיין. און וועגן דעם איז די רמב ם דאס וואס עס זעט אויס ווי א הלכה ספר איז פשוט אזא גרינגערע וועג צו פארשטיין גמרא, און אזוי פירן זיך אלע לומדים, זיי לערנען רמב ם כדי צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט, און זאג איך, און דאס איז, די גאנצע שטיקל תורה איז נישט נאר אז איך זאג עס, די. וואו דארף מען צו גיין טאמער מ'וויל יא וויסן די הלכה פון די. מ'דארף איין מינוט איך גיי באלד שוין זאגן. יעצט, די גאנצע שטיקל תורה בערך איז נישט נאר מיין חידוש, די די די די טאלנער רבי פון באסטן זכרונו לברכה האט געשריבן א ספר אויף הקדמה פאר די רמב ם, דער איידעם פון די פון די ריסקער בריסקער רב פון באסטן האט געשריבן, א וויכטיגע ספר א מבוא למשנה תורה לרמב ם, רבי יצחק טווערסקי, טאלנער רבי פון באסטן, גאטע טאלנער. און יא, ער האט געשרייבט א ספר מבוא למשנה תורה, און פארשטייט זיך ער האט אפשר א בייעס צו פרא לומדות, אבער אזוי טענה'ט ער און ער ברענגט די אלע בערך די אלע ראיות וואס איך האב געזאגט יעצט. איז אויב אזוי וויאזוי גייט מען וויסן וואס צו טון? אה, זייער גוט. האסט א גוטע שאלה. מען דארף דאך יא וויסן וואס צו טון. און אז לאמיר רעדן וועגן די מלך אונזערס, רייט? לאמיר רעדן וועגן אלעס, יא? ס'קען זיין ביידע. לאמיר רעדן, ווייל דעמאלטס ווייסט מען נישט וואס צו טון. לאמיר רעדן וועגן די מלך. לאמיר רעדן, דו ווילסט, דו ווילסט, דו זאגסט אז ס'איז אביסל נאריש, אונז זאג מיר זייער קלאר, ס'איז זייער נאריש אויב איינער מיינט אז ס'דא אידן וואס גייען ארום אזוי, דאס איז דאך. ווייזט דאך אויף די טעות, רייט? ס'דא וואס גייען ארום אז ס'דא א מלחמה, פארוואס דארף מען קוקן הלכות מלחמה, ס'זוך נאר אין הלכות מלחמה וואס איז זיך צו פירן, רייט? כ'האב געזען היינט ס'דא געוויסע רבנים וואס האבן געשריבן שוין די ספר הלכות מלחמה, און במחילת כבודם איז שטותים געבויט אויף לופט. וואס? השקפה חלק? ניין הלכה. כולו הלכה.

וויפיל מעג מען? וויפיל דארף מען? איך זאג דיך אז היינט אינדערפרי האב איך געזען א ערנסטע רב, און ווען ער רעדט אין אורח חיים אין יורה דעה מאכט ער אסאך סענס, און ווען ער רעדט אין דאס רעדט ער הוילע שטותים, ער זאגט אז ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מ'דארף הרג'ן אלע גוים, ס'שטייט נישט אזא זאך, ס'נישט אמת, למשל, איך גיי נישט אריין, ר' צדיק, איך זאג דיך יעצט וואס ס'שטייט, איך וויל נישט יעצט רעדן וועגן דעם.

נישט ווייל ער איז נישט קיין למדן, יא א למדן. זאג דאך ווען ווען ער רעדט אין אנדערע נארמאלע הלכות קענסט זיך סומך זיין אויף אים. אזוי ווי עני אנדערע גוטע רב. זיינע תשובות איז ווערי גוד. נאר וואס? דא איז דא א א וויאזוי מען זאגט א טעות אין די קאנצעפט. און די טעות איז נישט אין די קאנצעפט פון הלכות מלכים. כאילו אז וועגן הלכות שבת, הלכות שחרית איז דא א הלכה. אבער הלכות מלכים איז נישט דא. ניין. טעות איז ער פארשטייט נישט וואס מיינט הלכות שבת אויך נישט. אנדערע וועג פון דאס זאגן איז ער פארשטייט נישט וויאזוי שכל, וויאזוי די זאך וואס הייסט הנהגה על פי הדת ארבעט. אה, וואס מיין איך צו זאגן? מ'דארף דאך גלייבן אביסל אז מצוות זענען נישט רענדאם. נישט דא אזא זאך אז מ'טוט מצוות ווייל ס'איז געקומען א אימעיל, דער אייבערשטער האט געשיקט א טעקסט, טו אזוי, און שוין, טוט מען. דאס איז פלעין נישט אמת. נישט נאר ס'איז נישט אמת ווייל די רמב"ם זאגט אז ס'דא טעם פאר די מצוות, ס'איז נישט אמת ווייל ווער ס'האט געעפנט א גמרא ווייסט אז ס'איז נישט אמת. די גאנצע גמרא איז געבויט אז ס'דא א מצוה טאקע, אבער אין אזא פאל מיינט עס נישט, און ס'האט געמיינט אין אזא אופן, און מ'דארף פארשטיין וואס ס'מיינט, און ס'דא מסורה און ס'דא סברות און אזוי ווייטער. אזוי ווי די גמרא זאגט איינער איז פוסק מתוך משנתו איז ער מבלה עולם. רייט? יעדע יעדע פסוק יעדע משנה יעדע גמרא וויפיל ס'איז ווערט א משנה שפעטער טאר מען מ'קען נישט פסק'נען מיט אנדערע ווערטער זאגט די גמרא הפוסק מתוך משנתו איז אויפן איז ווייסט נישט וואס רעדט זיך ס'קען זיין אז בכלל הייסט בכלל עם הארץ אין אנדערע ווערטער ס'נישט דא קיין אזא זאך אז מ'קען קוקן א ספר און וויסן וואס צו טוהן הפוסק מתוך משנתו מיינט נישט משנה לאפוקי גמרא ס'מיינט פסק'נען פון א טעקסט וואס שטייט טוה אזוי און טוה נישט אזוי משנה ברורה איז אויך א משנה. פוסק מתוך משנה ברורה איז מבלה עולם אויך. אלא נאר פון וואס דארף מען פסק'נען און פארוואס לערנט מען? איך פארשטיי. גוטע פראבלעם, יא. אין אנדערע ווערטער, אבער דאס איז א פראבלעם, לאמיר לאמיר צוריק גיין, סאו יעצט, דא וואו איך געוואלט אנהייבן היינט. איך וויל מסביר זיין אביסל מער חסידיש, און איך האלט אז חסידיש פארשטייט מען אלעס בעסער. תירוץ איז אזוי, חסידישע מעשה טיים. קען מען די מעשה יא? די די די רבי הערש זידיטשויב האט געשריבן א סדר היום, הלכות הנהגות יא? וואס ווי אזוי ער גייט זיך פירן? און דאן געקומען צו זיין רבי רבי יעקב יצחק דער רבי פון לובלין ער זאל זעהן צו ער האט א גוטן פלאן, און דער רבי האט געזעהן די צעטל. און זייער שיין, זאגט זייער שיין, שיינע שיינע מהלך, שיינע דרך עבודה, נאר ער האט צוגעשריבן, ולפעמים להיפך, אמאל זאלסטו טון פארקערט. דרך אגב, דאס איז נישט נאר א חסידישע מעשה, דאס דער רבי פון לובלין איז א גרויסער רבי אויף דאס, ווער ס'וויל וויסן וויאזוי צו זיין וויאזוי צו זיין א איד וואס טוט רצון השם זאל לערנען דער רבי פון לובלינ'ס ספרים, אזוי האט דער חסיד'ישער רבי געזאגט.

איז אז מען קען אים פארשטיין בעסער פון אסאך חסידישע ספרים, אזוי שטייט אין חידושי הרי ם, זאגט אז אלע חסידישע ספרים מ'ווייסט נישט פון דעם למעשה, אבער תורות פון רבי'ן פון לובלין איז אלעמאל למעשה, אזוי שטייט פון די ר' איטשע מאיר גערער. ס'איז אבער זייער א פאני זאך, איך האב קיינמאל נישט פארשטיין די שטיקל חידושי הרי ם ווייל איך האב געקוקט אין די רבי פון לובלינ'ס ספרים, און ס'איז נישט הארד, נאו חסידיש ספר איז הארד, חידושי הרי ם על שס איז הארד, אבער ס'איז עפעס אזוי התעוררות'דיג, איך ווייס נישט, כ'האב נישט פארשטאנען וואס ער וויל. אה, אבער מ'דארף, מסתמא ער איז געווען א קלוג איד, חידושי הרי ם נישט גערעדט שטותים. סאו דער תירוץ איז אזוי, אז דער רבי פון לובלין, קודם כל ער האט אליינס געשריבן די תורות, סאו דאס איז איין איין מעלה אלעמאל, ווייל די חסידים שרייבן, ווייסן קיינמאל נישט וואס זיי שרייבן אפ. מאסט חסידישע ספרים אר מעסד אפ, ביקאז אוו דעט, אזוי ווי די תניא שרייבט שוין, יא. אויב א גוטער שרייבער איז א גוטער שרייבער איז איינער וואס ער שרייבט גוט איינער פון די שבעים פנים לתורה וואס די רבי זאגט אבער ווען די רבי שרייבט איז דא אלע סאו סאו די די רבי פון לובלין שרייבט אליינס און איינער פון די זאכן וואס ער שרייבט און אויך אין זיינע תורות און כמעט יעדע תורה און זיכער אין זיינע הנהגות און זענען בעסיקלי די רבי פון לובלינ'ס דייעריס וואס ער רעדט וועגן וועגן זיך. אין זיינע הנהגות זעסטו זייער קלאר און אויך אין זיינע תורות זעסטו זייער קלאר ווי ער קוקט ווי ער האט א גאנצע צייט די די זאך אז ער וואלט געוואלט טון אזוי ער פארשטייט אז ס'וואלט אים געווען גוט צו זיין א גרויסע תלמיד חכם און לערנען אסאך גמרא תוספות ס'וואלט אים געווען גוט צו זיין א גרויסע פרוש אסאך זאכן וואס ער וואלט געוואלט זיין אבער די זאך וואס ער לערנט א גאנצע צייט איז אז א איד טאר זיך נישט עקשנ'ען ס'הייסט אז. איינע פון די זאכן דאס איז א דוגמא, למשל דער רבי פון לובלין איז געווען א גוטער בחור אין ישיבה, האט געקענט לערנען, ער איז געווען א גרויסער מתמיד, און סאם האו, אפשר איז ער אליינס שולדיג, איך ווייס נישט וויאזוי עס איז געשען, איז ער געווארן א חסידישער רבי, יעצט חסידישע רבי זיין איז נאך א איז נאך א שיינע זאך, מען קען לערנען נישט נאר נגלה נאר אויך נסתר און מסביר זיין פאר די עולם טיפע ענינים, אבער ווען ער איז געווארן א חסידישער רבי איז ער געווארן אויך אזא מירעקל ווארקער, רייט, א באבא שטיקל. יא, כ'ווייס נישט ווער האט אים געגעבן דעם נאמען, באט ער איז געווארן א באבא. מעשה שהיה, ער האט עס נישט געפלאנט, ער האט געוואלט האבן א בעסערע דזשאב. אזוי זאגט ער, ער שרייבט אויף זיך, איך קען דאך נישט. ער האט געוואלט געוואלט זיין א, יא, וועגן דעם איז געווארן דער גאנצער פשיסחא פראבלעם, רייט? אבער דער רבי אליינס איז געווען אביסל פראסטרעיטעד וועגן דעם. ער האט געוואלט זיין א רבי. געוואלט זיין א רבי.
כידוע אז דער רבי יעקב יצחק פון פשיסחא האט זיך האט געהאט טענות אז דער רבי פון לובלין אז ער געט זיך צו געווארן צו א באבא און ער האט געהאלטן אז מען דארף טון מען דארף טאן נעמען די ערנסטע די ערנסטע אינגעלייט און דער רבי איז געווען בייז און פארשטייט זיך ההמשך ידוע אבער דער רבי אליינס האט געהאט די קאנפליקט און ער שרייבט אסאך מאל און ער רעדט א גאנצע צייט צו זיך אז יא ס'איז זייער פיין. זייער פיין וואס מ'וואלט געוואלט טון, אבער א איד דארף וויסן וויאזוי דער אייבערשטער פירט אים, און ער טרעפט אז אויב ס'קומט צו מיך א איד און ער רעדט פאר מיך זיינע שטותים, יעצט איז א מצוה צו אויסהערן, שטייט אין תורה ואהבת לרעך כמוך, איך וואלט געוואלט זיין א למדן, שוין, ס'איז אויך א מצוה, דאס איז יעצט די מצוה. אפשר מארגן אויב איך וועל האבן צייט וועט ער זיך צוריק זעצן לערנען, און אזוי ווייטער, און ער איז ווערי מאטש דעי טו דעי, ער לעבט ממש דעי טו דעי מיט די זאך אז ער דארף וויסן האט נישט קיין מנהגים, מ'שרייבט נישט פאר זיך אזוי, ס'איז נישט דא קיין ספר המנהגים פון פון מנהגי הרבי מלובלין, ס'איז נישט דא קיין ספר המנהגים, ס'איז נישט דא קיין, ביי די וועי דאס וואס מ'זאגט אז ער איז געווען א גרויסע בעל רוח הקודש, דאס האט דאס האט צוטוהן מיט דאס, ווייל א בעל רוח הקודש מיינט אז ער לעבט אין אזא לפי א. לפי ההדרכה, לפי הדעת וואס ער האט היינט, נישט לפי וואס סע כללים, אלע מענטשן וואס האבן צו שטארקע כללים האבן נישט קיין רוח הקודש, ווייל די וועלט טוישט זיך אסאך, יא. דאס איז א ווארט פון רבי'ן פון לובלין, לא תעשון כן, עטליסט פון אים, אפשר נאך פריער. ניין, די קאצקער האט עס גענומען פון אים, די גאנצע קאצקע זאך, די גאנצע קאצ, די גאנצע, יא, די גאנ, לא תעשון כן איז א ווארט וואס בני יששכר האט עס געברענגט פון רבי'ן פון לובלין. לא תעשון כן לה' אלקיכם, מ'טאר נישט טון אזוי, דאס הייסט לסגום דחומא צייבה מיין איך האט ער געברענגט, נישט מאכן אז ס'איז אזוי, אזוי, אמאל אזוי און אמאל אנדערש. ניין. ניין, אלהי מסכה איז אז וואס איז די קונץ? ווער? אלהי מסכה איז אז דו מאכסט נישט קיין געגאסענע געטש. דאס איז די זעלבע תורה אויף א אנדערע פסוק. און די איזשביצער, די גאנצע איזשביצער מהלך וואס רעדט פון דעם אז מ'דארף גיין מיט פרטים נישט נאר מיט כללים, די שורש פון דעם איז אין רבי'ן פון לובלין, אין רבי'ן פון לובלינ'ס רוח הקודש. ער זאגט עס אליינס אבער מ'זעט עס קלאר. עניוועיס, פארוואס זאג איך די גאנצע זאך? יעצט, לאמיר פארשטיין אזוי. אביסל בעסער פארשטיין. וועגן דעם, אויב איינער וויל וויסן וויאזוי צו זיין א חסידישע איד דארף ער לערנען זאת זכרון, ווייל אויב ער לערנט חידושי הרי ם זעט ער א געוויסע דרך און דאס איז נישט גענוג, ווייל א חסידישע איד איז איינער וואס ער פארט מיט די שטראם פון פון די פון די שכינה, פון די השראה אלוקית וויאזוי ס'גייט. פארשטייסט? דאס איז די חידושי הרי ם געמיינט, אז אלע רעבעס, זיי זאגן ער גיבט א געוויסע מהלך, לעיקוואד האט א געוויסע מהלך אין עבודת השם, זייער פיין, אבער וואס איז אויב היינט גייט מען נישט דעם מהלך, וואס גיי איך טון? דארף איך א צווייטע מהלך. סאו ווער איז די רבי וואס לערנט זיך די יסוד אז מ'דארף גיין יעדן טאג מיט די מהלך וואס ארבעט היינט, דאס איז די רבי פון לובלין. ער רעדט פון ענווה, פון שפלות באט דעטס אלל פרטים אין יענץ פרק. יא דאס קאנעקט מיט די גאנצע רבי'נס איידיע פון שפלות און די אידיע אז די אייבערשטער פירט מענטשן נישט ווייל זיי זענען גרויס, נישט ווייל זיי זענען עפעס, נאר ווייל זיי זענען גארנישט. יא דאס איז שוין ממש חסידות. אקעי סטאפ, איים גאנא סטאפ ביפאר דעט. על כל פנים, יא דו ווייסט.

רייט? און איף יו געט סטאק אן א סערטען מנהג, אונז זענען נוהג דאס אונז טוהן אזוי, זייער גוט, סאמטיימס איז עס גוט, אין א געוויסע דור, אין א געוויסע סיטועשאן, אין א געוויסע מענטש, אין א געוויסע טאג. עס איז דא מענטשן וואס זענען א גאנץ לעבן איין מהלך, עס איז דא מענטשן וואס יעדן טאג איז א צווייטע מהלך, וואטעווער, איטס דיפרענט קיינדס אוו פיפל. באט איך פרעג א שאלה, אז אויב אזוי וואלט געווען בעסער, ס'נאר זיין אזוי ווי ס'איז דא מענטשן וואס מאכן די טעות, אויב אזוי דארף מען נישט לערנען גארנישט, מ'דארף אויפשטיין אינדערפרי און מיט זיך אוועקזעצן מאכן מעדיטעישן, און ווארטן אז די אייבערשטער זאל זאגן וואס צו טון, אזוי ווי אברהם אבינו פלעגט טון, לך לך מארצך, יא? ווייסט. הטי אזנך. וואס מיינט ויאמר השם ווי דער רמבן זאגט יא, ואברהם שב למקומו, ויגש אברהם ויאמר, זאגט דער רמבן ווי לאנג האט גענומען דעם דעם דעם מעמד, די אולי ימצאון שם חמשה, דער רמבן מאכט א חשבון, ס'האט גענומען א גאנצע טאג. איטס אנלי סיקס ליינס אר סאמטינג די גאנצע דיאלאג. זאגט די רמבן יא אבער עס נעמט צייט איך דארף אריין טראכטן. געקוקט אה די אייבישטער וויל חרוב מאכן סדום. מאכט סענס מאכט נישט סענס. אפאר שעה געטראכט און געזאגט רבותי רבונו של עולם ניין. אקעי די אייבישטער האט געזאגט אזוי. די גאנצע מהלך איז א התבוננות נישט סתם א געשריגן און געשריגן איינער אויפן צווייטן. און אזוי יעדע זאך. סאו איז דאס די דרך פון אברהם אבינו וואס איז שתי כליותיו ווען מלמד עשה עשה טוב. שטעלסטו איר סדום איקעלס עזה? איך האב נישט געזאגט גארנישט, איך האב נאר געזאגט אז מען דארף אריינטראכטן במתינות, אבער דאס איז א וועג פון אברהם אבינו וואס האט נישט געהאט קיין תורה נאר זיינע צוויי כליות האבן אים אויסגעלערנט די תורה, אזוי ווי שטייט דער רבי פון לובלין גייט מיט די וועג, ער רעדט אסאך וועגן די נקודה עקשעלי אז אז הגם דער רבי פון לובלין זאגט קלאר הגם אונז האבן יא תורה מיינט נישט אז אברהם אבינו'ס תורה איז בטל, מען דארף נאך אלץ נוצן אברהם אבינו'ס מהלך פון.

קומט די גמרא און מאכט זיבעצן אנדערע חילוקים יענץ יא יענץ נישט און די אלע ראשונים יעדע איינער אין אדער ווארדס איף יו וואנט עקשעלי נאו איף יו האוו טו דא דיס דערס נאו וועי ווייל ס'איז דא גענוג עקסקלוזשענס אין די הלכה צו קאווערן עני סיטועשאן און אויב אזוי וואס די פסוק? ס'איז א וועיסט אוו טיים די פסוק איז געשריבן פאר א פשוטע צייט.

פארוואס איז דא א פסוק? און די גמרא זאגט אויך מ'זאל לערנען דעם פסוק, די גמרא זאגט נישט מ'זאל פארמאכן די פסוק ווייל הלכה למעשה קען גיין אויף די לבנה. ניין, חס ושלום, נישט מסכים. נישט חס ושלום, ס'איז וועיסט אוו טיים צו זאגן חס ושלום, ס'איז נישט ריכטיג. ס'איז נאט טרו. דער רמב ם ברענגט דעם, דער רמב ם ברענגט די הלכה אליינס, יא, און דער רמב ם איז עקטשעלי שטארק מרחיב, ער איז זייער מחמיר אויף די הלכות קריאה לשלום, דלא כאנדערע ראשונים, אבער דאס איז שוין פרטי פרטים, נאדעך. אבער על כל פנים, ס'איז א מצוה, ס'איז איינע פון די תריג מצוות. און אזוי זיך גייט זיך צוריק צום אין אנדערע ווערטער די זעלבע קשיא וואס די ענק האבן אויף די רמב ם אויב ס'איז נישט מיט מען קוקט נישט אין די רמב ם וואס צו טון פארוואס שרייבט מען עס איז די זעלבע קשיא וואס איז דא אויף די רבי פון פון לובלין אויב ס'ווייסט נישט וואס צו טון מארגן פון ווער ס'איז נישט די טעם פארוואס לערנט מען בכלל היינט שטימט אז ס'איז די זעלבע קשיא? איך מסכים אז די זעלבע קשיא.

העלאו, דאס איז א פסק פון די רמב ם איז א מעשה, ער ברענגט א ירושלמי, מען קען אויך מחולק זיין וואס איז געווען, האט אפילו א קשיא פון די גבעונים, וואס גייט דא פאר, ס'איז א פ א, און די רוב תורה ביי די וועי איז מעשיות, איך מיין אסאך מצוות זענען מעשיות, יא, ברית מילה איז א מעשה, אברהם אבינו, אקעי ס'איז אויך א מצוה, וואס איז די פשט פון די גאנצע זאך? אבער די תירוץ אויף דעם שטייט שוין אין ספר המידות לרבינו אריסטו. זייערע אלטע עינשענט טאוטס, נאטינג ניו אין די ווארלד. און אריסטו זאגט אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט מידות טובות, ס'איז זה כל האדם, מען דארף זיך פירן ווי א גוטע מענטש, רייט? דארף מען גוטע מידות. פרעגט ער וואס זענען די גוטע מידות? וויאזוי פירט מען זיך? יעדער איינער ווייסט, ער האט געמאכט עפעס א רול, די מיטל פון יעדע זאך, יא? זייער פיין. איז דו קענסט איין איין הלכה וואס מען קען פסק'נען מיט די רול פון די דריי מיטל? איך קען נישט. קען נישט. איך קען איינעם וואס האט געשריבן. ניין, דאס איז א געוויסע הנהגה, דאס איז נישט קיין מידה. אויך דעמאלטס, אן אלעמאל, וואס איז אויב איך לויף צו, צו אויסלעשן א פייער? והשי ת תרחב. בקיצור, ס'זענען נישט דא קיין רולס. און און אריסטו זאגט קלאר אז אז אז אז נישט דא אזא זאך צו שרייבן א ספר, און איך זע נישט, כ'האב שוין גערעדט לעצטע וואך דאס. נישט דא אזא זאך צו שרייבן א ספר, נישט נאר ס'נישט דא אזא זאך צו שרייבן א ספר, ס'נישט דא אזא זאך צו פארשטיין. ס'נישט דא אזא זאך איינער האט א טעאריע וואס זאגט וואס צו טון אין יעדע סיטואשען. נישטא אזא זאך. אנדערע ווערטער, דאס וואס מענטשן דמיון'ען אז ס'איז די שלחן ערוך, נישט, איך האלט נישט אז פון די שולחן ערוך אדער מען דארף נישט טון די שולחן ערוך אזוי ווי דער מאטל האט געזאגט, ניין. אז וואס? אז דו ביסט נישט רעבעלן. דו קענסט נישט די מעשה? שיין. ס'איז דא אזא מעשה. וואס הייסט אוועק? יעצט, על כל פנים, ס'איז נישט דאס, נאר ס'איז אומפאסיבל, ביי דעפינישן, דער שוד בי סאטש א בוק. איך זאג א פילאסאפישע טענה. ס'איז נישט דא קיין ספר, אגען, אנלעס יו אר סטופיד, אנלעס יו טינק דעט דיס בוק איז דזשאסט, מ'דארף קאפיען וואס ס'שטייט, אפילו ווען ס'מאכט נישט קיין סענס, וואס איז אפילו נישט יוצא וואס ס'שטייט. אפילו דעם אבער יענס וואס אסאך אידן טוען ליידער. אבער ס'נישט קען נישט זיין אזא ספר, ס'קען נישט זיין קיין געזעץ בוך וואס אינקלוד אלע סיטועשענס, אפילו נישט קיין ממש קיין געזעץ, און ס'קען זיכער נישט זיין קיין בוך פון הנהגת בני אדם, וואס מ'רעדט פון מידות טובות, וואס ס'איז יעדע מינוט דא א שאלה וואס איך זאל טון, נישט דא אזא זאך צו שרייבן וואס צו טון. נישטא אזא זאך. על כרחך איז דערפאר פטור, פטור, איז אנארכי און מ'גייט טון וואס מ'וויל.

און דאס איז א וויכטיגע זאך. אין אנדערע ווערטער, למשל, מען קען מאכן טעותים אין דעם, עכטע טעותים. למשל אז איינער מיינט אז זיך חבר'ן מיט מענטשן איז א שלעכטע זאך, האט ער א טעות. מען דארף אים אויסלערנען אז חבר'ן איז א גוטע זאך. און נישט נאר דעם, אז חבר'ן אין א געוויסע וועג איז א גוטע, איז די גוט, איז די גוטע זאך. ס'איז דא לעוועלס פון, פון פרענדשיפ. און ס'איז דא סארט פראגעס פון פרענדשיפ. ס'איז דא וועגן וואס פרענדשיפ קען ארבעטן, ס'איז דא וועגן וואס עס קען נישט ארבעטן. און איך קען דיך זאגן זייער אסאך הלכות. למשל. זאלסט נישט זיך חבר'ן מיט דיינע שונאים. דאס האב איך געוואלט זאגן, יא, ס'איז דא יעדע איינער, אזוי ווי יעדע איינער קען זען, איינע פון די אלע סלאגאנס, כל המרחם על האכזרים, זייער גוט. אויך ס'איז דא א פארקערטע אור החיים הקדוש זאגט אז אפילו ווען מ'איז טוט א מצוה פון הרג'נען יענעם ווערט מען א רוצח. אקעי, סאו וואס איז די הלכה? האיך יתקיימו שניהם? די ביידע פון די זאכן זענען קיינד אף יוסלעס, ווייל עניוועיס טוט מען וואס מ'וויל.

באט אין א סערטען קאנטעקסט, וועגען א סערטען ריזען, רייט? זעלבע זאך מיט עמלק און די אלע זאכען, רייט? אבער עס דא אז ס'דא אזא דין, ס'דא אזא מצוה, און דאס איז א מצוה וואס דו וואלסט געקענט נישט וויסען, דעטס ווי קלער, מ'וואלט געקענט עס נישט וויסען. דאס איז די מינימום וואס איך דארף טענה'ן, אז ס'זאל זיין יוספול צו לערנען זאכען וואס זענען נישט דירעקט היינט נוגע למעשה, און נישט אז זיי זענען נישט דירעקט נוגע למעשה, מ'קען זיי קיינמאל נישט ניצען הלכה למעשה. אבער ס'דא מענטשן, למשל, איך קען אידן, איך קען רעדן וועגן די ונתן לך רחמים ורחמך, יא, אונז ווייסן וואס איך וואס איך רעד, יא. ביי די וועי, עס נישט שטייט נישט אין אור החיים, עס שטייט מפורש אין מאמרי חזל, אין פלעצער, איטס ווערי ענשענט טאט, איט סעז, דער אור החיים אליינס ברענגט עס פון פריערדיגע, און דער עולם קען עס פון דארט, אבער עס שטייט אויך אין פלעיטא און אריסטו און זעלבע זייט די, אין אנדערע פלעצער. יא, און דאס איז אן איידיע וואס. נישט קיין חילוק, סא ווער ס'טראכט אריין אין די, אין די יומען מענטשן זעט אז ס'איז אזוי. דאס איז אן איידיע וואס מ'וואלט געקענט נישט וויסן, ווארום איך קען אידן וואס ווייסן עס נישט. וואלסט געקענט מיינען, מען וואלט געקענט מיינען, עס איז געבויט אויף א גאנצע זאך, וואלסט געקענט מיינען, מען וואלט געקענט מיינען, אדער מען טוט רצון השם, אדער אז סתם, איך רעד נישט, לאמיר, רצון השם איז איז א נאן סעקוועטער, איך רעד נישט פון רצון השם קיינמאל. מען קען מיינען אז דעם דעם יענער איז חייב מיתה, ס'איז די ריכטיגע זאך אים צו הרג'ענען, איז ווען איך הארג אים, טו איך א ריכטיגע זאך, וואס זאגסט, וואס זאגסטו? וואלסט געקענט אזוי מיינען, ס'דא מענטשן וואס מיינען אזוי, איז נישט אויב זיי קענען מיינען אזוי, איז דאך אמת.

טורנס אוט ער איז א שטיקל א רשע מ'טוט בעסער נישט צו זיין צו נאנט צו אים אין די מקווה יו נאו יא ניין נישט אויך מזל און אויך די הרגל איך רעד נישט ער געוויינט זיך צו אז איינער איז געבוירן אזוי רעד איך שוין נישט אבער דאס אז א מענטש טוט דאס ער ווערט אזוי און וואס וויל ער מיט אים מ'דארף טרעפן א סעלושען פאר דעם, און מ'דארף אויך וויסן אז געוויסע מאל, ווייל דאס איז געבויט אויף א געוויסע טירי, ס'דא אן עטערנעל טרוט אין דיס, וואס איז די עטערנעל טרוט? אז מענטשן זענען, האבן מידות, דאס איז א ריזיגע חידוש וואס אסאך מענטשן ווייסן נישט, דא איז א זאך וואס הייסט מידות, און וואס מיינט מידות? מידות מיינט העביטס, טבע שני, א מענטש האט א מידה, און די מידה האט נישט אין זיך ביי דעפענישן די דעת, רייט? די מידה וואס איך בין א סאלדאט, איך בין א רוצח, איך הרגע וועם וועם ס'שטערט מיך, דאס איז א סערטען מידה וואס ווערט געוואוינט צו דעם. אמאל איז עס ריכטיג צו נוצן די מידה, זייער גוט, און אמאל נישט. און דאס וואס איך פארצייל דיך יעצט אז ס'איז דא אזאך ווי א מידה, דאס איז א ריזיגע אויפטו אז דו האסט נישט געוואוסט פארדעם. נישט אלע מענטשן ווייסן דעם. און וואס העלפט עס דיך אז דו ווייסט יעצט? נאו יו סטארט טו נאו האו טו יוז. איך קען דיך נישט, ס'זאגט נישט וואס צו טון, איט דאזענט טעל יו אינסטראקשענס, דו דאס, דערפאר זאלסטו יעצט זיין אכזריות'דיג אדער ווייניגער אכזריות'דיג, ס'זאגט נישט דאס. ס'קען אפילו נישט זיין אז ס'זאגט נישט, אפשר זאגט עס יא, אפשר זאגט עס נישט, ס'איז דא מחלוקת מסכת מכות צו וועם מ'נעמט צו זיין די שלעגער, יא, צו די חסירי מדע אדער די יתירי מדע. נישט קלאר צו ס'זאגט בכלל אויף זיין וועם מ'זאל נעמען צו זיין די שעכטער. אפשר מיינט עס מ'דארף קענען נעמען א גוטער מענטש, וועט נישט ווערן אזוי, אפשר פארקערט. איך ווייס נישט, דאס איז נאך א זאך וואס תלוי בשיקול הדעת. באט ס'זאגט דיך א פאקט, איט טעלס יו סאמטינג טרו, און סאמטינג טרו נישט נאר אין די גרעיט טעארי פון ווי די יוניווערס ארבעט, סאמטינג טרו אין ערגעץ אין א מיטלדיגע טעארי, כ'מיין ס'רופט דאס די כלל בינוני רופט עס דער רש ש, א מיטלדיגע כלל, ערגעץ אינצווישן וואס איז א יוספול כלל, און ס'זאגט דיך א זאך וואס איז משונה'דיג וויכטיג פאר צו פארשטיין וויאזוי מענטשן ארבעטן, אין אנדערע ווערטער, ס'געבט דיך א פאקטישע זאך, כ'קען דאך זאגן אפילו א פראקטישע זאך, יא, אויב דו האסט א פראבלעם, סאו, דער וואס איז האט א דזשאב צו זיין א רוצח, זאל ער אויך אויף די זייט גיין פאקן פעק פאר ארעמע לייט, אפשר וועט עס האט ער נישט פארגעסן זיין מידה פון זיין א בעל רחמנות אויכעט, און אזוי ווייטער, איך ווייס נישט, איים דזשאסט אימעדזשינינג טינגס, באט דאס איז א ריעל יוספול טינג, איטס נאט נאט יוספול, דאס אז מען דארף טון פארמאל להיפך מאכט נישט די אנדערע זאכן ווייניגער יוספול, עס מאכט זיי אין א געוויסע זין מער יוספול, רייט? דאס איז אלל א ווערי סימפל וועי אוו וואט איי סעד לאסט וויק, אז אויב איינער קען נישט כל התורה כולה, פאר דעם זאגט דער רמב ם אז מ'דארף קענען כל התורה כולה, אויב איינער קען נישט טהרות, און קען נישט פסק'ענען אורח חיים אויך נישט. ווייל אין טהרות איז דא געוויסע עקרונות, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מ'לערנט זיך פון דעם, פון יעדע איינס לערנט מען זיך פון עפעס, איך רעד שוין נישט פון די טעמי המצוות אפילו פון די פרטים, און ס'איז אלעמאל דא ביי די וועי, אין הלכה ממש איז אלעמאל דא זאכן וואס מ'דארף זענען ממש רעלעווענט, לויט די גמרא, איף יו ריד משנה, די משנה מאכט יעדע מסכת איז קאנעקטעד מיט אלע אנדערע מסכתות פלעין פאר אלל קיינדס אוו חשבונות, ס'איז אלעמאל דא וויכטיגע זאכן. און ווי ווייניגער איידיעס דו האסט, ווי ווייניגער יוזפול דו ביסט אין הלכה למעשה. אויב איינער ווייסט נאר שיטת חבד, איז זייער גוט, דאס אינקלוד זייער אסאך זאכן, אבער עס איז דא אסאך טעג וואס מען דארף האבן ברסלב. שטייט אין, נו, ווי האב איך געזען? א געוויסע בעל מוסר פון לעצטע דור, ער שרייבט פארוואס מען זאל לערנען.

פארמאל דארף מען ניצן אזא סברה, און איף יור מצומצם, און איף יו דאונט קנאו, דען יו קענט, איטס נאט יוזפול, און און מען דארף אביסל קוטשעווען מיט א ר ת, מען דארף וויסן אלע הלכות מלחמה, מען דארף וויסן אז ס'איז דא א ענין פון קריאה לשלום, ס'איז דא א ענין פון מחיית עמלק, ס'איז דא א ענין פון ז' עמים וואס איז אביסל אנדערש פון עמלק, ס'איז דא שיטות, בכלל, ס'איז דא אסאך שיטות, יעדע שיטה האט אויך א געוויסע איידיע ביהיינד עס, רייט? שיטות מיט כפירות?

און דאס איז א ריזיגע, דאס איז א זאך וואס מען לערנט נאר פון פון טון, דאס איז דאס איז כמעט רוח הקודש, דאס וואס מען רופט רוח הקודש, דאס הייסט רוח הקודש, אין ספר יצירה הייסט רוח הקודש, רייט? רוח הקודש מיינט אז ער האט עפעס א עפעס א אינטואישן, און איטס איטס פרעקטיקל וויזדאם, און זיי רופן עס פרעקטיקל וויזדאם, איט אנלי, מען קען עס נאר באקומען פון פרעקטיס, מען באקומט עס נישט פון לערנען, כמעט.

איינע פון די ריזענס פארוואס מענטשן האבן נישט די שכל המעשי, פראקטיקל נאלעדזש, דעת תחתון איז ווייל זיי האבן נישט קיין דעת עליון, ס'שטייט אין יא? ס'איז כוונות פון לידות צו ברענגען פון איינע פון די צוויי צו די צווייטע יא? מ'דארף קענען, כדי צו קענען טוהן יעדע מינוט וואס מ'דארף טוהן, דארף מען האבן פרעקטיס, מ'דארף האבן די טעקניק וואס הייסט צו וויסן וואס צו טוהן יעצט, דאס איז איין וויכטיגע זאך, מ'דארף האבן די יסוד אז נישט אלעמאל אז ס'דא לפעמים להיפך אקעי דאס איז בעיסיק זאכן, אבער מ'דארף אויכעט קענען כל התורה כולה. מ'דארף קענען אלע תריג מצוות. און און תריג מצוות איז א משל. ס'מיינט מ'דארף קענען אלע מידות. מ'דארף קענען אלע וועגן. אלע זאכן וואס זענען דא. און אויב מ'לערנט זיי בעסער, אזוי מיין איך. דאס הייסט, איך מיין אז א חלק פון די ריזן פארוואס מ'האט אונז, אונז האבן נישט דאס, איז ווייל אונז לערנען יעדע זאך פאר זיך. אונז לערנען יעדע זאך כאילו ס'איז א הלכה. כאילו מ'קען ארויסלערנען פון דעם א הלכה. כאילו פון דעם וואס ס'שטייט אז מ'זאל טון אזוי, מיינט אז מ'דארף אזוי טון. ס'מיינט נישט. ס'מיינט אז ס'איז דא אזא מין מושג אז מ'דארף טון אזוי. יעצט אויף יעדע סינגעל זאך דארף זיין א הוראה, דארף זיין עפעס וואס קאנעקט עס צו צו די פראקטיס, מ'קען נישט, אן דעם איז קיין שום זאך טאר מען נישט טון, איז סתם א תוקי. אבער אויב מ'לערנט גוט און און און די וואס לערנען גוט, ווען ס'קומט און מ'דארף, איך האב דאס געזען אפאר מאל אין ריעל לייף, פארשידענע סיטואשענס, מענטשן וואס לערנען גוט געוויסע זאכן, נישט וואס זיי לערנען טעארעטיש אין די גרעסטע טעאריע, אין די מיטעלדיגע טעאריע וואס איך רעד, ווען ס'קומט פראקטיש ווייסט ער פונקטליך וואס צו טון. און דאס הייסט רוח הקודש, דאס שטייט אין די, למשל אין די עולם פון פסק איז דא אזעלכע מימרות פון חתם סופר און אזעלכע מסורה פון הוראה, ער זאגט אזוי אז א רב האט סייעתא דשמיא צו וויסן וואס צו זאגן אין יענער מינוט, רייט? און דאס מיינט צו זאגן אז דער רב דארף נישט נאכקוקן, דארף שרייבן א תשובה ווען איינער קומט צו אים און ער קען נישט, ביי די וועי, עס איז נישט קיין גיי, ער גייט יעצט פלוצלונג לערנען, עס איז נאו טיים, און דער איז אלוועיס לייק דיס, דער איז נעווער טיים, דזשאסט טו בי קלעיר, אויב איינער האט צייט צו לערנען די סוגיא, איז שוין אנדערע ווערטער טוט ער נישט פסק לערנט ער יעצט א סוגיא און אויב ער טוט עס נאר כדי צו וויסן די הלכה איז עס פראבעבלי לערנינג אין א בייעסד וועי און ער גייט נישט קענען גארנישט לערנען עניוועיס סאו די די די די די דרך הפסק פון די פון די מסורה איז געווען אז א רב האט סייעתא דשמיא צו זאגן צו וויסן וואס ער טוט און ס'דא אפילו אזאלכע מעשיות וואס זאגן אז אויב ס'איז נישט קיין קיין פראקטישע שאלה האט ער נישט קיין סייעתא דשמיא קענסט די מעשה?

און ס'דא וואס זאגן אז ס'איז נישט קיין הוראה, ס'איז נאר פסוקים, ס'איז נאר תורות, ס'איז נאר פשעטלעך. מ'האט אים געפרעגט, ער האט געזאגט כ'ווייס נישט.

ווייל, אקעי, וואטעווער, ווייל לגבי די פסק, איז נישט וואס איך האב געזאגט. דעטס נאט וואט יו וואנטעד טו סעי? יא יא יא, די איידיע, אבער די די הלכה למעשה וואס יענער נעמט ארויס פון דעם אז דערפאר קען מען נישט נוצן די תרומת הדשן איז פאני, ווייל ער זוכט אלעמאל איינער זאל אים זאגן וואס צו טון. זאגן וואס צו טון קענסט נישט זוכן א טויטע מענטש, דארפסט האבן א לעבעדיגע מענטש. טויטע מענטשן אר נעווער העלפפול פאר טעללינג יו וואט טו דו. פארשטייסט? עס איז נאך א מקום, יא. איך כאפ, סאו סאו סאו און סאו וואס זאג איך? סאו די וואס סאו די דאס איז א איך וויל נאר ענדיגן די די איידיע פון די פוסקים. סאו ווען ער פרעגט א שאלה הלכה למעשה האט ער, יעצט יעצט קענסט אויב איינער זאל זיך אליין פרעגן, אקעי סאו אויב אזוי דארף מען נישט לערנען. וויאזוי קויפט מען איין? לאמיר קויפן איינקויפן א באנטש פון די סייעתא דשמיא, ס'איז א שאד אז מ'לערנט גאנץ גאנץ שולחן ערוך צו ווערן א מ'פארהערט דיך, צו ווערן א צו ווערן א רב פארהערט מען דיך, אויב פארהערט מען דיך, לאמיר טשעקן צו דו האסט סייעתא דשמיא. דער תירוץ איז אז די סייעתא דשמיא ארבעט אזוי, אויב מ'לערנט אלע הלכות, דעמאלס האט מען סייעתא דשמיא צו וויסן וועלכע הלכה צו גיבן, אנדערע ווערטער, צו וויסן וועלכע הלכה צו געדענקען, אויף יעדע ביי די וועי אויף יעדע פסק הלכה יעדע און דזשאסט טו בי קלעיר יא אויף יעדע יעדע שאלה אין בפועל ממש איז דא צוויי הלכות איינער וואס זאגט מען זאל זיי טוען אזוי און איינער וואס זאגט אזוי ס'דא א מאמר חזל פאר די דאבעווער פאר איך ווער עס זאגט. מען נעמט עס פונעם טעמע מען נעמט עס פונעם טעמע. יא ס'דא פאר יעדע זאך. איז וויאזוי ווייסטו? דאס איז זיין רוח הקודש וואס זאגט אים. און פון ווי באקומט ער די רוח הקודש נאר אויב ער געלערנט אלע צדדים.

ווער עס ווייסט אינו ווער זיי האבן כעין א משל אדער איי געט א סוויס נייף יא סוויס נייף האט אין זיך צען מינע זאכן און מיט א אינסטראקשען דאס נוצטו פאר סקרוס נאכדעם וויל איך איינער קומט פאר מיך און גייט מיר פרעגן א שאלה וואס זאל מען נוצן די סוויס וואס דארף וויאזוי עפענט מען אויף די קאנטעינער אה ס'איז מיר שווער איך מוטשע מיך קוק אין די בוק און ס'שטייט דארט אז מען נוצט די נייף פאר הארט פאר ס'ווייזט דארט א קען ניין דאס איז נישט קיין קען יא סאו אירגענצווי איז דא. די פערסאן איז יוזינג, ער גייט נוצן א געוויסע פארשטאנד, און ער וועט מסתם נוצן א פערטל פון איך ווייס פון די סקרו דרייווער, ער וועט האלטן אז אפשר די סקרו דרייווער יא, דאס נישט, ער וועט קוקן אויף די אינסטראקשענס איך ווייס, ענד היל דיסייד וואט הי העז טו דו, פשט איז אין פראבעבלי יו קען יוז טרי פאר טינגס אין די סוויס נייף, און יו קענט פאלאו וואן אוו דעם, די סוויס נייף רעדט נישט צו מיך וואס איך טו מיט א פלעסטיק קאנטעינער פון ברעדבערי,

די די די חוות יאיר ברענגט דאס אזוי, שטייט די די די רוט איי וואן אוו די טינגס איז דאס דער טייטש אין אריסטאטל אז דיטעילס אר דער איז אינפיניט אמאונט אוו דיטעילס אין אין אין עווריטינג אין אין לייף סאו אינפיניט קען מען נישט נישט אז מען קען עס נישט וויסן מען קען נישט טראכטן אויך נישט, יומען ביאינגס קענען נישט טראכטן אינפיניט זאכן אזוי האט ער געזאגט עטליעסט יש ל על כל פנים. נישט צו כללי ס'גייט בעסער כללי ווערן. דיז כללים אר נאט העלפפול ווייל דארפסט וויסן וועלכע כלל ס'דא אויף יעדע זאך איז דא א פארקערטע כלל יעדע סינגל זאך איך האב געהערט אז ס'דא איינער וואס ער זאגט אז וועגן די סעלף העלפ בוקס, מ'קען נישט ארייננעמען אויף יעדע סינגעל סעלף העלפ בוקס אויף די אלע ליסט פון טען טינגס, אלוועיס איז די אפאזיט אויך אזויפיל טרו. יא באט ס'דא רוב. סאמטיימס. נישט דוקא רוב. ניין.

דו זאגסט פארמולעס, איך זאג דיר וואס דער רבי האט געזאגט, דער רבי זאגט אזוי, איך האב געהאט די זעלבע קשיא, איך האב געזען וועיז איז אינגאנצן משוגע, איין טאג זאגט ער צו גיין לינקס, איין טאג א מיטאג זאגט ער צו גיין רעכטס, א מיטאג זאגט ער צו מאכן א יו-טורן זיך ארום דרייען, וואס איז מיט אים? פארוואס האט ער נישט קיין שיטה, מען דארף גיין גראד, מען דארף גיין רעכטס, ער קען נישט, ער קען נישט אפמאכן וואס זיין שיטה איז? פארשטייסט די תירוץ, יא? דאס איז נישט זיין וועלט, די תירוץ איז ער טרייט צו ליעדן דיך ערגעץ, אמאל א מענטש איז ביסט צו לינקס גייסטו רעכטס, ס'איז דא טרעפיק דא גייסט ארום, דא ביסט צו רעכטס גייסטו לינקס, איך טריי צו ליעדן מענטשן ערגעץ, איך האב א געוויסע גאול ווי איך וויל אנקומען, דעם אמאל דארף מען גיין רעכטס, ווען איך זאג רעכטס איז נישט קיין סתירה, איך האב נישט קיין שיטה פון רעכטס אדער לינקס. איך ווייס נישט. איך ווייס נישט. איך זאג דיר פארשטייסט? די זעלבע זאך, אלע זאכן, די לידינג, בפרט פרעקטיקעל, איטס לידינג יו אין א סערטען דיירעקשאן. באט ס'מיינט נישט אז דאס איז א, דאס איז די שיטה. דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט די רול. כ'האב געוואלט, כ'האב געוואלט זאגן אז היינט האב איך געטראפן נאך א ראיה פאר מיין, פאר מיין זאך. אסאך מענטשן גייען אריבער און זיי מיינען אז ס'איז דא אזא זאך ווי א תורה וואס זאגט פאר יעדע איינער וואס צו טון און דערפאר. מען קען נישט מען קען זיך נישט ארום מען קען נישט שפילן מיט דעם, אזוי היינט האב איך געזען ס'איז דא א מצוה, זאג א ווארט, ס'איז דא א מצוה, אין טוענין למסית, ס'איז דא א מצוה, אין מלמדים זכות על המסית, מלמדים עליו חובה, און אזוי ווייטער, פארשידענע פרטים, ס'איז אלס די זעלבע איידיע, פרעג איך דיר א קשיא, וואס איז די פשט פון די מצוה? ס'איז מורא'דיג מאדנע. ס'איז דא הלכות מסית, א מסית איז חייב חייב סקילה אדער חנק וואטעווער, חייב מיתה. יא? און ס'דא זיכער הלכות פון דעם, יא, נישט יעדער, און מען מוז האבן עדים, און מוז זיין באופן, וואטעווער די פרטי הלכות איז, עס זענען דאך פרטי הלכות, זיי שטייען אין רמב"ם, שטייען נישט אין שולחן ערוך, קוק אין הלכות עבודה זרה, הלכות מסית, וועסטו זען, ס'דא הלכות מסית. וואס איז פשט פון די הלכה אין טוענין למסית, איך פארשטיי נישט, אויב ס'איז א גוטע טענה גייסטו הרג'ענען אן אומשולדיגע מענטש? אויב ס'איז נישט קיין גוטע טענה, סאו הו קעירס? וואס איז דען פשט פון אזא הלכה בכלל?

יא, אויב אזוי מאכט נישט קיין סענס די אלע הלכות, עס איז נישט נאר ביי מסית דא, עס איז דא נאך אסאך הלכות וועם מ'איז טוען, די תירוץ איז אז עס איז נישט דא אזא זאך, די בית דין איז נישט איינער וואס העלפן יא, אזוי ווי דו זאגסט אמאל העלפן זיי, פארוואס? ווייל אויב ס'איז א וואוילע איד וואס האט מחלל שבת געווען, טרעפן זיי עפעס א, זיי זענען מלמד זכות, דאס איז ליטערלי, ווייל לימוד זכות מיינט מען לערנט א זכות, יא. וואס לערנט מען? מ'טרעפט עפעס א הלכה פארוואס ער איז געווען פטור דעמאלט. אויב ער וואלט געווען מיין שונא וואלט איך אים נישט געט. אויב ער איז א מסית, מסית איז איז א שונא. א מסית איז מען מער מחמיר. נישט מער מחמיר. דאס איז די זעלבע רול, רייט? ס'איז א סערטען היוריסטיק. א מסית, מען זוכט נישט וועגן ארויס פאר אים. פארשטייט זיך מען רעדט נאכדעם וואס ער איז א מסית. מען דארף זיכער, מען רעדט נישט אז אז מען מאכט בלבולים אויף א מענטש אז ער איז א מסית נאכדעם איז שוין מלמד זכות, רייט? דעט קענט בי. אבער וואס איך זע פון דעם איז אז אלעמאל.

וואס דאס איז א גרויסע ראיה פאר מיך, וואס איך האב אמאל געהאט א גרויסע מחלוקת, איך האב א גרויסע מחלוקת מיט אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אלעמאל אז אז תורה'ס דיני נפשות זענען נישט רעשענאל ווייל אויב איינער האט מחלל שבת געווען דרײַסיק יאר צוריק און קומט היינט עדים, הרג'ט מען אים, געדענקסט? קענסט אזא ווארט? ס'איז דא א רשעות'דיגע פשט. איך זאג איך זאג אינגאנצן אז דאס איז נישט אמת, וואס פאלט דיך איין? מ'קומט צום בית דין און דער בית דין שטייט און זיי זאגן נעע, מען הרג'ט אים נישט. ס'האלט נישט דערביי. ווייל ס'איז דא נישט קיין שום חיוב פאר בית דין צו הרג'נען ד' במה ס'איז בערך חייב דאס ס'דא א מצוה דער רמב"ם זאגט מצוה לדון ס'מיינט נישט אז מ'איז מחויב יעדע מאל עס צו טוהן בית דין דארף אלעמאל מאכן שיקול הדעת צו טוהן עס היינט און עס פרעגן עס קען קומען א ליטוואק און פרעגן פארמעלי ווייסטו וואס ווייל כ'מיין אז לויט די חזון איש איז נאך געווען פאר רבינו תם'ס זמן כ'ווייס נישט מ'טרעף עפעס א תירוץ דאס איז נישט די פוינט בלייב מיט זיך זיין אדער בכלל וואס האט די סנהדרין געטוהן ווען זיי האבן געהאלטן אז ס'נישט קיין גוטע איידיע פאר זיי דן זיין דיני נפשות דעי דזשאסט קלאוזד דאון די האול אינסטיטושען רייט ס'הייסט ס'דא א חיוב שטייט אין רמב"ם שופטים ושוטרים תתן לך לדון דיני נפשות.